ס'איז אנגעקומען מיט גרויס מאטערניש. איין קלייניגקייט, גיי צאל זיך אויס ביי א אידן וואס איז אמאל געווען א גביר, צי ביי אן אנדערן וואס האט אמאל איינגעשלונגען גאנץ שס. אזא איינער ווייסט נישט אז לומדות אליין, לומדות אן בטחון, איז גארנישט. דער עיקר איז גלויבן. דער עיקר איז בטחון, דער עיקר איז אידישקייט, און מיר האבן דאס געדארפט בייקומען די געוועזענע גבירים און די פארקאוועטע לומדים, און מיר זענען עס בייגעקומען, ס'איז ביי אונז אין מלאווע איין בייטל, איין קעסל. און אז אין יעדן פון אונז איז די גאנצע אידישע אומה, האבן מיר נישט קיין מורא פאר קיין מענטשליכע רישות, און אז מיר האבן איבער זיך א לייטענאנט שמידט, א דייטש א רשע איז וואס? דעם דייטש פאלט איין, און בלויז פון רישות, אונז צו שיקן שמחת תורה צו דער ארבעט, האבן מיר געוויינט און געארבעט, אבער צומארגנס האבן מיר זיך געפרייט מיט דער תורה. אזא התלהבות ביי הקפות געדענק איך נישט, און גלייבט מיר מלאווער אידן אז אונזערע הקפות נאך שמחת תורה זענען די אנגעלייגטסטע און חשובסטע היי יאר ביי גאט. ביי די לעצטע ווערטער האט ר' אדם'ס קול געקלונגען אזוי מאראליש אז טייל פון עולם האט שטיל אריינגעוויינט אין די אפענע ספרים וואס זענען געלעגן אויפן טיש. עס איז געווען א וויילע שטיל, אומאנגענעם שטיל, מען האט געהערט ווי דאס חעלעווענע ליכט שמעלצט זיך מיט א זשומעריי. הערש לייב שוחט, א שווייגער און א מח מענטש, האט פארמאכט איין אויג, דאס צווייטע א פארוואלקנטס,

ווי דען אנדערש? נאר איך זאל זאגן אז דער סדר פון דער וועלט געפעלט מיר? ניין אדם, ער געפעלט מיר ניט. לאמיר נעמען דאס שטיקל ווארשע אונזערס. אויף א שטח וואס דארפן וואוינען הונדערט טויזנט מענטשן האט מען אנגעשטופט א האלב מיליאן. וואלט שוין גוט געווען. גייט אבער נישט פארביי קיין איין טאג עס זאלן נישט צוקומען קיין נייע מענטשן, און אלע אין דער געטא אריין, און די געטא איז נישט להבדל דאס בית המקדש וואו מען איז געשטאנען צפופים און משתחווים רווחים, מען ליגט שוין אזוי אויך ווי הערינג אין א פאס, און אז מען ליגט איז אזא געדרענג, ווי נאך שטופט מען אריין די נייע פופצן טויזנט אידן פון קאליש? וועל איך דיר זאגן אדם, אזוי גיך ווי פון די דרייסיג טויזנט לאדזשיער אידן זענען העלפט אויסגעשטארבן, האבן זיך שוין אפגעליידיגט צימערן פאר פופצן טויזנט נייע מענטשן, האט מען אין די ליידיגע צימערן אריינגעפאקט די פופצן טויזנט קאלישער אידן, און אז די דריי טויזנט שעפסער אידן זענען אויסגעשטארבן,

דאס קול ביי הערש לייב שוחט איז מער נישט געווען אנגעשפאלטן,, עס האט געשניטן ווי א חלף, עס האט באשולדיגט. ביי דעם עולם מיט די אנגעשפיצטע אויערן האבן זיך די מיילער געעפנט, ר' אדם'ס אויבערשטער האלבער גוף האט זיך א בייג געטון, האט זיך א צי געטון איבערן טיש, די בלויע אויגן אלץ האט געפלאמט, און ווען הערש לייב שוחט האט שטארקער פארקוועטשט דאס לינקע אויג, א רגע אפגעאטעמט, און גלייך זיך גענומען צילעווען מיטן רעכטן אויג אויף ר' אדם'ן, איז עם ר' אדם אריין אין די רייד. הערש לייב, איך ווייס דאך וואוהין דו צילסט. ווילסט זאגן אז אין דער איצטיגער וועלט-שריפה וועלן מיר אידן אונטערגיין? זאָג איך דיר, האָט ר' אָדם זיך אַ שטעל געטאָן אין זײַן גאַנצער הײך און גרױס, זאָג איך דיר, אַז נײן און נײן, מיר װעלן טאַקע אַרױס צעמאַזיקטע, מיר װעלן אַרױס בשן ועין, דערפֿאַר געלײַטערטע, געשטאַרקטע, אמתע ייִדן מיט בטחון. נעם טאקע דעם פלעקטיפוס, ביי אונז האט ער געבושעוועט ביז א שטיק נאך פסח, ווען מען וואלט זיך צוגעהערט צום דייטש וואלט קיין איין חולה ניט געזונט געווארן, אומעטום זענען געהאנגען אויפשריפטן אין דייטש, פלעקפיבער, בעטרעטן און פערלאסן איז שטרענג פערבאטן, האבן מיר זיי געהערט ווי דעם קאטער, וואו א חולה איז אדם ארומגעגאנגען ביי אים, גלייבט מיר אידן, אז אויף קיין איין רגע איז מיר ניט איינגעפאלן, אז כ'שטעל איין ס'לעבן, פארקערט, ביקור חולים, לויט דעם דייטש האב איך שוין לאנג געדארפט זיין אן אנגעשטעקטער, א קראנקער, א בר-מינן. דאס זעלבע איז מיט אונז אידן. דער חשבון וואס הערש לייב האט נארוואס דא געמאכט איז ביים וועג. עס איז אבער א חשבון לויטן שכל הישר, און דער שכל הישר איז גילטיג ווען עס האנדלט זיך וועגן גראשנס און גילדנס, ניט וועגן א פאלק, נישט וועגן אידן, וואס האבן ניט בלויז איבערגעלעבט יציאת מצרים, קרייצצוגן, כמעלניצקיס שחיטות, נאר אויך איבערגעלעבט די אלע עמאנציפאציעס וואס האבן אפשר מער שאדן אונז אנגעטאן. און לאמיר אייך זאגן, פאראן צייטן ווען יסורים און צרות שטארקן דעם מענטש, גיבן אים צו כח, ווי שטייט ביי פרעהן, כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ, ווי זיי האבן די אידן געפייניגט, אזוי האבן זיי זיך געמערט און אזוי האבן זיי זיך צעשפרייט. איר הערט, מלאווער אידן, מיר לעבן אין א וואונדערבארער צייט.

א צדיק איז עני בגלות, אן ארעמאן אין גלות, און דאס געבעט פון אן ארעמאן איז די שכינה אליין, די צלותא דעני איהו שכינתא, מיר לעבן אין א צייט ווען משיח איז א בעל תשובה, ער איז אן עני ורוכב על החמור, דער ארעמאן וואס רייט אויף אן אייזל. עס איז שוין קיינער נישט געזעסן ביים טיש, דער עולם האט ארומגערינגלט אדם'ן וואס האט גערעדט, לאנג גערעדט. דער עולם האט זיך געקוויקט מיט די רייד, ווי א דורשטיגער מיט קוואל וואסער. די חלבנע ליכט וואס האבן אויפן טיש האבן זיך געלאשן. בלויז ביים עמוד האט א יארצייט פלעמל געציטערט און אנגעפילט דאס בית מדרש מיט א שטיקער חושך וואס קיינער האט נישט באמערקט, ווייל די אידן מיט די צעווייטיגטע הערצער

כמעט אלע שניידערס וואס האבן געארבעט פארן דייטשישן מיליטער שמוישענע פעלצלעך זענען אויך איבערגעבליבן דער רב א סגי נהור אין די העכערע זעכציגער און משה יוסף דער אמאליגער גביר פון שטעטל א חסיד א תקיף וואס איז דעם גאנצן זומער געלעגן צו בעט, און אז דער דייטש האט זיינע זין און איידימס פארשיקט אין ווארשעווער געטא, האט שטעטל גענומען אויף זיך ארומצוגיין ביים קראנקן. בייטאג איז מיט אים געווען אן אייניקל, א מיידל פון א יאר זעכצן, און יעדע נאכט האט אן אנדער איד ביי אים גענעכטיגט. דעם רב און דעם געוועזענעם גביר וואס זענען ניט געווען שווה בשווה, ניט גערעדט צווישן זיך איבער דרייסיק יאר, זיי ביידן האט דאס שטעטל אויסגעהאלטן. ס'איז געווען תשעה באב. די פערציג אידישע משפחות, מאנצביל, ווייבער, אינגלעך, אלע זענען אוועק אין שול אריין זאגן קינות.

די אידן זענען געזעסן אויפן דיל, געזעסן אויף פוס בענקלעך און ביי צעשמאלצענע ליכטלעך געזאגט מיט געוויין קינות. געבליבן אין שטוב איז איין משה יוסף. אין די עטליכע חדשים וואס ער געלעגן צו בעט איז ער אינגאנצן ווי איינגעלאפן. ס'פנים א כזית האט זיך פארלוירן אינעם קישן. ארויסגעזען האט מען בלויז בארד און אויגן. א גרויע שפיציגע בארד און טיפע שווארצע אויגן. אין שטוב איז געווען גוט טונקל. לעבן בעט אויף א בענקל וואו זענען געווען צעשטעלט פלעשלעך מעדיצין איז אויך געשטאנען אן ערדן טעפל זאמד. אינעם זאמד האט געברענט א חלבן ליכט, ענליך אויף א יארצייט ליכט. אז דער קראנקער האט גענומען זאגן איכה. איז ס'אייניקל זיינס דאס זעכצן יאריג מיידל אריין צום שכן'ס מיידלעך. משה יוסף איז געבליבן איינער אליין. ביים זאגן די קינות האט דער קאפ ביי משה יוסף'ן זיך א גליטש געטאן פון קישן, ס'איז געווארן טונקעלער אין די אויגן, די ווערטער אנגעשוואלענע זענען ארויס פון די שורות, געשטאנען אזוי א ווייל און האבן זיך מיטאמאל פונאנדערגעגאסן טרערן אין האלז. טרערן אין די אויגן, טרערן אין די צעעפנטע קינות. עיני עיני יורדה מים. די קינות האבן זיך ארויסגעגליטשט פון זיינע פאר'חלש'טע הענט און זענען געבליבן ליגן אויף דער קאלדרע. א בלאט אהער, א בלאט אהין, א לעבן האט זיך פארבייגעטראגן. פון משה יוסף'ס צד, פון זיין ווייב'ס צד, רייכע וואלד-סוחרים, רייכע תבואה הענדלער. מיט משה יוסף'ס קומען קיין טשעכאנאווע האט שטעטל אויפגעלעבט. פון משה יוסף'ס טשעכאנאווער וועלדער האבן צענדליגער משפחות גענומען ציען חיונה. שטעטל האט זיך געשפיגלט אין משה יוסף'ן. און משה יוסף? ער איז געווען א חסידישער יונגערמאן, אן איינרייסער. פאר זיין הויז איז שטענדיג געשטאנען א געשפאנטע בריטשקע. משה יוסף האט געהאלטן אין איין ארומפארן דא אין וואלד אריין, דא צו א פרץ, דא צום רעבן קיין גער. ערב שבת צי ערב יום טוב, משה יוסף האט דעם דעך ארויסגעיאגט פון די פערד, געוואלט, שטארק געוואלט אהיים קומען פאר קבלת שבת, און כמעט שטענדיג א שטאך געטאן אין שבת אריין. ווען איז דאס געווען? דאס איז געווען מיט א דרייסיג יאר צוריק. דער טשעכאנאווער רב, וואס איז נאך דעמאלט נישט געווען קיין סגי-נהור, זענען משה יוסף'ס פירעכצן נישט געפעלן. דער רב איז ביי זיך אויך געווען א תקיף. ער האט געשטעלט אויף זיך און אויך אויסגעפירט. ער האט געווארענט דעם חסידישן יונגנמאן, אזוי און אזוי משה יוסף לאזטו זיך אונטערוועגנס פרייטאג זע אהיימצוקומען א שעה פאר ליכט-צינדן? משה יוסף האט צוגעזאגט. נישט איין פערד איז ביי אים געפאלן. אזוי פלעגט ער זיך יאגן יעדן פרייטאג אהיים, נישט געוואלט, שטארק נישט געוואלט מחלל שבת זיין. דא איז ער אהיימגעקומען ווען אידן זענען שוין געגאנגען אין שול אריין, דא ווען מען האט שוין געדאווענט מנחה. יעדעס מאל האט מען עס דערטראגן דעם רב. דער רב האט געשוויגן. און אז משה יוסף איז אמאל אנגעפארן אין שטעטל אריין ווען אידן האבן שוין מקבל שבת געווען, האט דער רב אינמיטן דאווענען צוגערופן הערשל בעדער. דער רב האט אים געפרעגט, הער זיך איין הערשל, דער חסידישער יונגערמאן, דער משה יוסף, קומט ער אמאל שבת פארן דאוונען אין מקווה אריין? ער קומט שפעטליך, אבער ער קומט יעדן שבת. אז ער וועט מארגן קומען, שליס אים אפ אין דער מקווה ביז נאכן דאוונען. וועמען? ר' משה יוסף'ן? האט דער בעדער געעפנט א פאר פארחידוש'טע אויגן, ווי מען וואלט אים געהייסן פאטשן מלכות. און די שטאט וועט שווייגן? זיי קענען דאך אום שבת צוטראגן די מקווה. דאס וועט מען זען. האט דער געוויקסיקער רב מיטן הדרת פנים וואס רופט ארויס דרך ארץ ווי זיך נישט צוגעהערט צום בעדער'ס רייד, דערווייל בין איך מרא דאתרא, ניט משה יוסף, און טו ווי דער טשעכאנאווער רב הייסט דיר. צומארגנס, פארן צווייטן מנין, איז זיך משה יוסף אין סאמעטענעם שלאף-ראק אין די שטעק-שיך מיט די ווייסע זאקן געלאזט אין מקווה אריין. אין מקווה איז קיינער נישט געווען. משה יוסף האט מיט גיך אראפגעווארפן פון זיך די מלבושים, איז אריין אין וואסער און האט זיך דריי מאל טובל געווען. און אז ער איז שוין געשטאנען אן אנגעטוענער גרייט ארויסצוגיין פון בארד און פיאות האבן טראפנס געטריפט האט ער זיך געכאפט אז די טיר איז פארשלאסן. משה יוסף האט גענומען קלאפן אין דער טיר גערופן דעם בעדער, הערשל! הערשל! דער בעדער איז אונטער געקומען פון דרויסן און מיט א הכנעה קול געזאגט, נישט מיין שולד ר' משה יוסף, דאס האט דער רב מיך געהייסן אייך אפשליסן אין דער מקווה ביז נאכן צווייטן דאווענען. פארוואס האט ער געהייסן מיך אפשליסן? ס'איז שוין געווען שבת ווען איר זענט נעכטן אנגעפארן אין שטאט אריין. באשטראפט ער מיך? דער בעדער האט גלייך נישט געענטפערט, דערנאך האט ער גאר שטיל, ווי ער וואלט אריינגערוימט א סוד, א זאג געטאן, אז איר באשטייט ר' משה יוסף זאל איך אויפשליסן די טיר, קען איך אויפשליסן. מ'דארף נישט הערשל. אז דער מרא דאתרא הייסט זיצן דארף מען זיצן, וועסט עפענען די טיר נאכן צווייטן מנין. פון דעמאלט אן האט משה יוסף נישט גערעדט מיטן רב. שרייבן תנאים, חתונה מאכן א טאכטער, אלץ אין ווארשע. אזוי די זין זיינע אזוי די איידימס, דער ברוגז האט אנגעהאלטן צענדליגער יארן. איצט אין קראנקן בעט, ווען ס'פוכיגע קישן האט זיך אראפגערוקט און משה יוסף אן כוחות האט זיך נישט געקענט קיין קער טון, איצט האט אים באנג געטון וואס ער האט אנגעפירט אזויפיל יארן א ברוגז מיטן רב. טאקע א רב א מתנגד, אבער אן ערליכער איד. פאר דער צייט איז דער רב געווארן א סגי נהור, און ער, משה יוסף, איז ביי קהל אויף קצבה. ווער האט זיך געקענט ריכטן אויף אזא איבערקערעניש? ס'האט אים מער נישט געארט ס'פארלוירענע עשירות, פארקערט, ערגעץ טיף אין דער נשמה איז ער אפילו געווען צופרידן וואס ער גייט אוועק פון דער וועלט אן ארעמאן. ס'האט אים וויי געטון פארן נפש, און ער האט נישט געמיינט זיך, ער איז שוין באלד געווען א זיבעציגער, און ווי לאנג איז דער שיעור צו לעבן? די קינדער אבער, די זין, די טעכטער, די אייניקלעך, פאר זיי האט ער געווייטיגט, און וואס עפעס די קינדער? און וואס הערט זיך מיט אלע פוילישע אידן, מיטן גאנצן פאלק ישראל וואס דער דייטשישער גוג און מגוג וויל אומברענגען. פון שוואכקייט האט משה יוסף זיך אפילו נישט געווישט די טרערן וואס זענען גערונען פון די אויגן, זיך גענעפלט איבער אים. די ווענט האבן זיך גענומען פארנאנדערוקן, ס'איז מיטאמאל געווארן ליכטיג ווי נישט איין ליכטל וואלט געברענט, נאָר הונדערט ליכט. די טיר האָט זיך געעפֿנט. איז עמעצער אַרײַנגעקומען? טאַקע. דער רבֿ, דער סגי-נהור, מיט ברײט צעעפֿנטע אױגן איז געשטאַנען איבערן חולה, האָט גערעדט מיט אַ קול, װאָס איז געקומען פֿון װײַט, פֿון גאַנץ װײַט. כ'האָב געװוּסט, משה-יוסף, אַז דו ביסט אײנער אַלײן. ייִדן זיצן אין שול, זאָגן קינות. בין איך אריבערגעקומען זאלסט נישט זיין אליין און קינות וועלן מיר זאגן אינאיינעם. אינעם קראנקן איז אויפגעגאנגען א פרייד. ער האט זיך געבעטן ביים רב. טשעכאנאווער רב, זייט מוחל, רוקט מיר ארויף אויפן קישן. כ'זע דאך נישט. איז דער רב געבליבן שטיין א ווייל אן אומבאהאלפענער און גלייך צוגעגעבן, הער משה יוסף, לייג ארויף דיינע הענט אויף מיינע אקסלען וועל איך דיך ארויפרוקן אויפן קישן. און אז דער רב האט משה יוסף'ן ארויפגערוקט אויפן קישן האט ער זיך אוועקגעזעצט לעבן חולה אויפן דיל, דעם קאפ געבויגן. און עס איז געווארן שטיל, אזוי שטיל אז מען האט געהערט ווי דאס חלב'ענע ליכט שמעלצט זיך, האבן ביידע א זאג געטאן אויף אויסווייניג, איכה ישבה בדד העיר.

באַלד האָט זיך געהערט אַ פּויקערײַ. די קלעפּ פֿון דער פּויק זײַנען געוואָרן שטאַרקער, האָבן זיך געוויגט דאָ איבער אַ וואַנט, וואָס איז געבליבן שטיין, דאָ איבער אַן אײַנגעפֿאַלענער חורבֿה, וואָס האָט נאָך געברענט, דאָ איבער אַ ליידיקן מאַרק, וווּ די לופֿט האָט געשׂרפּעט, איז פֿול געווען מיט שרעק. דאָס האָט דער שׂונא גערופֿן דעם עולם, וואָס איז איבערגעבליבן אין דאָרף, אים גערופן מיט פויק און טראמפייט, און אז קיינער האט זיך נישט באוויזן, האט א לייטענאנט א קאמאנדווע געטאן זוכן. מען האט געזוכט צו די קעלערס, אין די קארטאפל גריבער, אין די ברונעמער וואס זענען געווען פארשאטן. מען האט געזוכט און געשאלטן אין טאטן אין מאמען ביזן דריטן דור אריין. דאנער-וועטער! און ווי די אפיצירן זענען שוין געשטאנען איבער א מאפע, האבן געזוכט דעם נאענטסטן וועג אינעם שלום עליכם דארף אריין, איז פונעם קליינעם בית עלמין אנגעקומען א צעוואקסענער פארשוין, אין די אויגן האבן זיך געווארפן בויך און פלייצעס, פיס ברייטע, שווערע, ווי ביי אן עלעפאנט, די בארוועסע פינגער צעכמאלעט, אויף די ברייטע פלייצעס זענען געהאנגען מאנטלען, איינס, צוויי, דריי, געהאנגען ווי אנגעשטאפטע זעק. אַרום בױך זײַנען די מאַנטלען געװען שמײַדיק ניט צוגעגאַנגען און זעקס פּאָלעס װי צעפּראַלטע טירן האָבן זיך מיט אַ פּאַטשערײַ געװיגט אַרום דעם איבערגעװאַקסענעם פּאַרשױן. דאָס איז געװען דער משוגענער ישׂראל, װאָס האָט נישט געװאָלט אַװעק פֿון דאָרף און איז געבליבן אױפֿן בית-עולם צװישן די מצבֿות. צי דאָס טראָמפּײטן און פּױקן פֿון די דײַטשישע זעלנער, צי דאָס סאַפּען פֿון די מאָטאָציקלס, ס'איז שװער געװען צו זאָגן,

דריי זעלנער האבן אנגעשטעלט אויף אים די ביקסן. האלט! ישראל האט אויפגעהויבן ביידע הענט און איז געבליבן שטיין. א זעלנער האט אים גענומען באזוכן. אנשטאט געווער האט דער דייטש ארויסגעשלעפט פון ישראל'ס קעשענעס שטיקער ברויט, שטיקער חלה, וואס זענען געווען הארט ווי שטיין. דער זעלנער האט אים געפרעגט, האסט געווער? כ'האב. וואו? ישראל האט געוויזן אויף די שטיקער חלה, אויף די שטיקער ברויט, און בשעת מעשה אנגעשטעלט אויפן זעלנער אפאר שווארצע אויגן אז דעם דייטש איז קאלט געווארן. ער האט א בורטשע געטאן. קום! דער זעלנער האט צוגעפירט ישראל'ן צום לייטענאנט און געוויזן מיט א פינגער אז דער געפאנגענער האט א ריץ אין קאפ. דער לייטענאנט האט באטראכט דעם פארשוין און אים געפרעגט, ווי הייסטו? ישראל. יודע? יודע. וואס טוסטו דא איינער אליין אין דארף? כ'היט די טויטע. וועמען? די טויטע! האט ישראל געזאגט און געוויזן אויפן קליינעם בית עולם וואס האט זיך געצויגן מיט די קאלק מצבות בארג ארויף. דער לייטענאנט האט זיך צולאכט. ער איז פאריקט! די איבעריגע אפיצירן האבן מיטגעלאכט. דער יודע איז פאריקט! די זעלנער וואס זענען געשטאנען מיט אנגעשטעלטע ביקסן האבן איינגעהאלטן ס'געלעכטער אין די בייכער, און זייערע פנימער, צעשמיסענע מאסקעס האבן זיך נישט קיין קרים געטאן. דער לייטענאנט האט געגעבן ישראל'ן א פאפיראס. גוט, דו איזראעל היטסט די טויטע, און וואס טוען די איבעריגע פויערים? כ'ווייס נישט. ווילסט דאך נישט אז מ'זאל דיך שלאגן. ניין. טא זאג,

ער איז מיט מיר אויפן בסלם. די אפיצירן האבן זיך איבערגעקוקט צי מען גייט זיי דא אמאל ניט אפטון א שפיצל. זיי האבן טאקע געוואלט זיכער זיין צי דער פארשוין איז טאקע משוגע צי ער מאכט זיך. דער לייטענאנט האט אים געפרעגט, פארוואס איז דער יאשע געבליבן אויפן בסלם? ווייל ער קען נישט גיין. ער לאמט? ניין, כ'האב אים צוגעבונדן צו יענעם בוים האט ישראל געוויזן אויפן איינציגן בוים וואס איז ארויסגעוואקסן פון צווישן די אנגעווארפענע מצבות, כ'האב אים צוגעבונדן ער זאל נישט אנטלויפן. דער צוועלף יאריגער יאשע איז געלעגן ווי א געפענטעט חיה'לע. ער האט זיך די אויגן אויסגעקוקט דער שונא זאל פארפארן קיין וואווע. און אָט איז ער דאָ. אויבן אויף האָט עס געהייסן, אַז יאַשע האָט זיך אָפּגעבעטן ביי די פּויערים, מע זאָל אים איבערלאָזן מיטן קראַנקן פאָטער, וואָס האָט זיך נישט געוואָלט רירן פון דאָרף, און נישט אַזוי פון דאָרף, ווי פון וואָווער בית-עולם. דער קליינער יאַשע האָט געהאַט גרויסע פּלענער.

און אז יאשע איז אין די שפעטע פארנאכטן געריטן פון סטעפ אין דארף אריין, איז דאס שוין נישט געווען ס'צוועלף יאריגע אינגל, נאר א באוואפנטער רויטארמייער וואס זיצט נישט אויפן פערד, נאר ליגט. בייסט זיך איין מיט די הענט, מיט די פיס, און ס'פערד ווארפט אפיר די קאפיטעס פאטשט אוועק איבער סטעפ, טראגט זיך אויפן שונא, אויפן דייטש. אין די פארנאכטן האט יאשע אויפגעטון וואונדער, און אז די פויערים האבן אונטערגעצונדן ס'אייגענע דארף, זענען אוועק מיט ווייב און קינד מיט קו און פערד, אוועק צום דניעפער, איז יאשע געבליבן מיטן פאטער. ער האט געהאט גרויסע פלענער. ער וועט ווערן א פארטיזאן, וועט נקמה נעמען פאר די דייטשישע שחיטות אויף פוילישע אידן, אויף ליטווישע אידן. קארג מעשיות האט ער זיך אנגעהערט וועגן די פארטיזאנער, ער האט געוואוסט אז פון די פארטיזאנער איז ארויסגעוואקסן די רויטע ארמעי, און אז דער שונא איז אנגעקומען מיטן סטעפ, האט יאשע גענומען סטראשען דעם פאטער אז ער גייט אנטלויפן, אזוי לאנג געסטראשעט ביז דער פאטער האט אים צוגעבונדן צום בוים. דאס האט יאשא געוואלט. א משוגענער טאטע, א געפענטעט אינגל, אזא אינגל וועט דער דייטש נישט באזוכן. הענט און פיס האבן ביי אים אויפגעהערט צו ציטערן. ער איז געווארן רואיג, איז געווארן קאלטבלוטיג, ווי ס'פאסט פאר א פארטיזאן.

פיס האבן געקלאפט איבערן איינגעטראטענעם וועג וואס האט געפירט צום בית עולם. די קלעפ האבן זיך געקייקלט, זענען געקראכן צווישן די גראזן, פארקראכן צו יאשען איבערן לייב. ווער גייט? איבער אים זענען געשטאנען זעלנער. ווער האט דיך געבונדן, אינגל? דער טאטע! האט יאשע גערעדט ווי ער וואלט געווען אן כוחות. כ'האָב אַ קראַנקן טאַטן. ער איז נישט בײַם זינען. ער האָט מיך געבונדן. פֿאַר װאָס האָט ער דיך געבונדן? ער האָט מורא געהאַט, כ'זאָל ניט אַנטלױפֿן. װוּהין? װוּ אַלע זײַנען געלאָפֿן. װוּהין זײַנען אַלע געלאָפֿן? ס'ייִנגל האָט אַ װײַלע געקוקט אױף די זעלנער, געקוקט און תּמעװאַטע אַ זאָג געטאָן. פֿירט מיך צו אײַער עלטסטן, װעל איך אים זאָגן, זיי האבן אים אפגעבונדן. יאשע האט זיך קוים געהאלטן אויף זיינע בארוועסע פיס. אינדעראמת'ן אבער איז אין אים אויפגעגאנגען א פרייד. באלד, באלד! דער פאטער, ס'פנים פארשטיינערט, די אויגן שיגעון האט אים פארגעשטעלט. דאס איז מיין יאשע! ער ווייס אלץ. הער זיך איין, אינגל, האט דער לייטענאנט פאטערליך ארויפגעלייגט אויף יאשען א האנט, דערצייל מיר אלץ וואס דו ווייסט. ווער האט אונטערגעצונדן די הייזער דא אין דארף? די פויערים אליין? ווען? נאך נעכטן אינדערפרי. און וואוהין זענען זיי אוועק? טייל זענען געלאפן אין דער זייט פון דניעפער, אנדערע קיין זאפאראזשע. און דו בחור'ל, ווייסט דעם וועג צום דניעפער? אוואדע ווייס איך. וועסטו מיטפארן מיט אונז? כ'וועל מיטפארן, כ'בין אבער הונגעריג, פון נעכטן אינדערפרי האב איך נאך גארניט געגעסן. מען האט דעם אינגל דערלאנגט א ווייס ברויטל. ער האט עס צוריסן אין צוויי, איין העלפט האט ער א כאפ געטאן אין מויל אריין, די צווייטע האט ער א שטעק געטאן הינטערן לייוונטן העמד. די אפיצירן וואס זענען געשטאנען ארום אים האבן זיך צולאכט, געלאכט אזוי אויפן קול אז זיי האבן ניט באמערקט ווי יאשע האט ארויסגעשלעפט פון הינטערן העמד א האנט גראנאט, ער האט פלינק א צי געטאן ס'צינגל און מיט גרויס געלענק א שליידער געטאן דעם גראנאט צווישן די אפיצירן. די ערד פון אונטער די פיס, ס'גאנצע דארף לוואווא מיט די ברענענדיגע הייזער אלס האט געטון זיך א הייב הויך העכער. נאכן אויפרייס האבן די זעלנער זיך גענומען טראגן פון אלע זייטן, דער לויטענאנט, די אפיצירן, אלע זענען געלעגן אין לוואווער מארק צעריסענע צווישן די הרוגים, דער צוועלף יאריגער יאשא און זיין פאטער,

ס'איז געווען סוף סעפטעמבער ווען דער רעגן האלט אן א וואך, טייל מאל צוויי. דערנאך כאפט א פרעסטל, ס'נעמט שנייען און עס שטעלט זיך אוועק א ווינטער אן שטארקע פרעסט. א ווינטער וואס נאגט און עסט די ביינער. אין אזא רעגנדיגער נאכט ווען דער דניעפער אן אנגעשוואלענער איז מיט רוגזה ארויס פון די ברעגעס

די שווארצע ערד וואס האט זיך געשפאלטן פון נאסקייט האט געטריפט מיט פארע וואס איז געקראכן איבערן סטעפ, איז געבליבן שטיין ווי א נעפל צוויי דריי איילן פונעם מענטש. ס'איז שווער געווען צו זאגן וואו איז ערד און וואו איז הימל. קאליע האט בלויז געזען פונקען פאר די אויגן, און אז דער רעגן האט ווי א פלאכטע זיך גענומען וויקלען ארום זיינע פיס, ארום קאפ,

איז פון די פויערים צעריסן געווארן אויף שטיקער. אין יענע מקומות, א צען מייל פון חערסאן, איז מען מיט א הילצענעם פראם אריבערגעשווומען דעם דניעפער קיין לוקאווא. ביים פראם האט געארבעט א בלינדער זקן אין די זיבעציגער, ס'איז געווען א ירושה פון דעם בלינדנ'ס פאטער. דעם בלינדנ'ס ווייב איז שוין יארן געלעגן צום בעט

באַװאַקסן װי אַ פּאָפּ, האָט אױסגעגלאָצט אַ פּאָר הינערשע אױגן. לאָמיך הערן זײַן קול! דאָס בין איך, זײדע װלאַס. װאָס פֿאַר אַ פּאַסאַזשיר איז ער דאָס? האָט דער בלינדער געהאַט טענות צום אַרױסהעלפֿער. דאָס איז דאָך ניט די טאָרניקאָנדריטש?

האט ס'יידישע בחור'ל זיך געחידושט וואס דער בלינדער דערקענט אים, כאטש קאליא האט מיטן בלינדן בלויז צוויי מאל גערעדט. שלעכט, קאליא, שלעכט! האט דער בלינדער אנגעכמורעט ווי א וואלקן, שטילער גערעדט. אן פיעטיאן בין איך ווי אן א האנט. וואס איז מיט פיעטיאן?

נישט, וולאס. דערצייל דעם זקן ווי דער דייטש דער מערדער האט באלאגערט אדעס האט פארנומען כערסאן. דאס איז נאר אויף דערווייל. ווי דער ווינטער וועט זיך אוועקשטעלן וועט די רויטע ארמעי שלאגן דעם שונא און פארטרייבן פון דער רוסישער ערד. אזוי איז פיעטיא אפגעווען מיט וולאסן א טאג צען. שפעט אינדערנאכט, ווען וולאס איז שוין פעסט געשלאפן, האבן פויערים געמייסטרעוועט אויפן פראם, געמייסטרעוועט און זיך איבערגערעדט אויפן וואונק. איי ווען סגיט זיך איין. סקאן זיך איינגעבן. סאיז ווי א מזל'דיגע קארט. מען שטעלט אויף איר איין און מען געווינט. מען קען אמאל כאפן דעם גענעראלשטאב. און מען קען טאקע

צו צוויי אין א שורה. פיעטיא האט זיך געשארט אויף אלע פיר, זיך געשארט א דורכגעווייקטער. ער איז שטיל אריין אינעם הילצערנעם שטיבל, פארקייטלט הינטער זיך די טיר. דער בלינדער וולאס האט געכראפעט מיט דער נאז ווי ער וואלט געדרייט שטריק, ס'באנומענע ווייב איז געלעגן א וואכע און האט זיך קיין ריר נישט געטאן. ווען נישט די אויגן, גרינליכע פלעמלעך, וואלט מען געקענט מיינען אז זי זשיפעט ניט. פיעטיא האט זיך צוגעלייגט צום בלינדן און אים גענומען וועקן. וולאס! וולאס! הא? דער בלינדער האט זיך אויפגעזעצט. וואס איז? א פאסאזשיר? ניין וולאס. דייטשן. ווער? דייטשן? איך האב נישט קיין מורא. איך ווייס אלץ. דו, פּעטיאַ, ביסט מיין זון, מיין איינציקער זון, האָט דער בלינדער גענומען רעדן, ווי אַן אויסגעלערנטן שפּרוך. רעד ניט, וולאַס. ס'איז געווען אַ וויילע שטיל. אונטערן דאַך האָבן מיט אַ וואָיע זיך געריסן ווינטן. ס'פֿענצטער האָט געסקריפּעט. מען האָט אָנגעקלאַפּט אין טיר. עפֿנט! עפנט ווער איז? האט וולאס געפרעגט מיט א רואיג קול, שלאפן לאזן זיי ניט, שלעפן זיך ארום איבער די וועגן ווי נישט גוטע אייגענע, עפנט. וולאס וואס איז געשלאפן אין די הויזן איז אראפ פון בעט און האט געעפנט די טיר. וואס פארלאנגט איר גוטע מענטשן? צינד אן א לאמפ, נישטא קיין ארט. דריי פארשוין זענען אריין. שיינווארפערס האבן אויפגעטיקעט. צוויי פארשוין האבן אפערגענומען פון אונטער די גומענע רעגנמאנטלען ביקסן, זיי אנגעשטעלט ווי צום שיסן. גערעדט האט דער דריטער. גערעדט רוסיש. אה, וואס איז דיין טאן, זיידע? איך בין א פאראמשטשיק, איך פיר פאסאזשירן איבערן דניעפער. וואוינסט שוין דא לאנג, זיידע? כ'האב דא דערזען די ליכטיגע שיין און זי האט זיך מיר דא אויסגעלאשן. וואס, ביסט בלינד? איך בין בלינד. ס'ווייב מיינס איז שוין ס'צווייטע יאר געלעמט, און ווען ניט מיין אינגל, ווען ניט פעטיאַ, וואלטן מיר שוין לאנג אומגעקומען. ער איז אבער אויך א נישט דערבאקענער. די דייטשן האבן זיך איבערגערעדט און ס'איז אריינגעקומען א פערטער. ער האט א הייב געטאן ביי וולאסן די אייגן-לעפלעך, צוגעשטעלט דעם שיינווארפער צו דער געלעמטער און א מאך געטאן מיט דער האנט. דער פארשוין, וואס האט גערעדט רוסיש, האט געזאגט צום בלינדן, שיף אונז אריבער דעם דניעפער,

דער פארשלאפענער פעטיא האט איצט טאקע אויסגעזען ווי א נישט דערבאקענער. קיינער וואלט נישט געגלייבט אז אין דעם בחור'ל גייט אויף א באהאלטענע פרייד, די פרייד נקמה צו נעמען פאר טאטע מאמע, פאר'ן דארף לוואווא, פאר'ן ראטן-פארבאנד. פעטיא איז אריין אין וולאסעס אלטע בגדים וואס זענען געווען צו גרויס. דעם קאפ האט ער אריינגעשטעקט אין א געלעכערטן זאק. דאס בחור'ל האט אויסגעזעהן ווי א סטראשידלע, ווי א פארזעהעניש וואס מען שטעלט אוועק איבערצושרעקן פייגל. און אז די דייטשען האבן זיך צולאכט, איז קאליא געווארן דרייסטער. ער האט צוגעשטעלט א שפיץ פינגער צו א דייטשישן זילבערנעם קנאפ, צו א דייטשישן גאלדענעם מעדאל, און דאס נישט-דערבאקענע פנים האט אויפגעלויכטן. א גענעראל! די דייטשן האבן זיך העכער צעלאכט, הע, מיר זענען אלע גענעראלן, אמת'ע גענעראלן, אמת'ע. דער בלינדער וולאס מיט פעטיען זענען געגאנגען אפריער, הינטער זיי די דייטשן וואס האבן נאך אלץ געלאכט, און כאטש פעטיא האט געפירט וולאסן, האט דער בלינדער פון געוואוינהייט געשיקט אויף אפריער דעם שטעקן זיינעם, געקלאפט מיט אים איבער די ברוקירטע שטיינער וואס האבן געפירט צום פראם,

דו, פעטיא, וועסט מיט אונז מיטפארן? איך? האט פעטיא געמאכט א פנים ווי ער וואלט זיך מיטאמאל אפגעבריט און האט זיך א רוק געטאן אויף צוריק. האב נישט קיין מורא, פעטיא, האט דער דייטש אים געגעבן א פאפיראס, ווי מיר וועלן אראפ אין לוקאווא וועט דער טאטע דיר צוריקשיפן. פאר מיט, טאטע. פארסט מיד? יא, פארטיג. פונעם פראם האט מען געזען ווי דער בלינדער גלייכט זיך אויס, איבער די הויזן א ווייס העמד, די צעשפרייטע הענט ארום דעם אייזערנעם ראד, דער בלינדער האט זיך צעקרעכצט, ס'ראד האט זיך צעקרעכצט, און דער פּראָם האָט זיך אַ װיג געטאָן, זיך צעשאָקלט איבערן דניעפּער מיט אַ סקריפּערײַ, מיט אַ קלאַפּערײַ, װי דער הילצערנער פּראָם װאָלט זיך געהאַלטן בײַם פֿאַנאַנדערשיטן. פּעטיע איז געשטאַנען צװישן די דײַטשן און גערױכערט דעם פּאַפּיראָס. ער האָט זיך אַפֿילו נישט צוגעהערט, װאָס זײ רעדן, כאָטש ער האָט פֿאַרשטאַנען אײנצלנע װערטער און אַפֿילו פֿראַזעס. די פֿרײד, װאָס האָט זיך גענומען װעקן אין אים,

דער אויסגעשטערנטער הימל ליגט אויף דר'ערד, דער פראם הייבט זיך העכער, העכער, און מיטאמאל א געוואלד-ריס, ווי מ'וואלט ריזיגע שטיינער געשפאלטן, דער פראם מיט די דייטשן פאלט פון דער הייך אין דניעפּר אריין, אלץ לעשט זיך, ס'הייסע בלוט, די שטערן, און קולא פליט, פליט, פליט.

עס פארווארפן מיט אן ארעמבאנד אויפן אקסל און איז שטיל ארויס פון וואגאן, ער איז געבליבן שטיין אויף טרעטברעט. דער רעגן, דער ווינט וואס האט אנגעלאפן פון די פעלדער, אלץ האט פון טויבשטומען געריסן שטיקער. אזוי האט אנגעהאלטן א ווייל, און אז די אויגן האבן דורכגעלעכערט ס'חושך און האבן אויפגעכאפט דאס סאפען פון לאקאמאטיוו, דאס בייסן זיך פון די רעדער אין די רעלסן, דאס קלאפן פונעם רעגן, האט דער טויב

קרעכצן און פייפן פון ווינט, דערנאך איז אפגעגאנגען די רוסישע באן. וואלף איז שוין געזעסן אויפן דאך פון לעצטן וואגאן. דער רעגן איז געפאלן מיט רוגזה, האט צעווייקט יעדן קלאנג, יעדן שארך. דער פערציג יאריגער וואלף האט זיך לייכט ווי א קאץ אראפגעלאזט פון דאך און איז געבליבן ליגן אונטערן וואגאן. ער האט זיך געיישובט, זאל ער שניידן מיטן שאסיי קיין שעפעטאווקע, צי מיטן פעלד. וואלף האט אויף אלע פיר זיך געלאזט אין פעלד אריין. אזוי איז ער אפגעקראכן א צוויי הונדערט פוס. דערנאך האט ער זיך אויסגעגלייכט, געפילט ווי די ביינער קנאקן, און גענומען שפאנען. און כאטש ער איז געווען אינגאנצן דורכגעווייקט, איז אין אים אויפגעגאנגען א ווארעמקייט, וואס איז אים שוין ס'צוואנציגסטע מאל באשערט צו זיין מיטן רבי'ס זכות אין אומאן אויף ראש השנה. וואלף האט זיך געלאזט מיט א קארטאפל פעלד וואו די קארטאפל זענען שוין געווען אויסגעגראבן, וואו א טראט גריבלעך און בערגלעך, וואו א טראט לוזשעס וואסער. די נאכט איז פול געווען מיט רעגן, פול געווען מיט גערויש, און ס'איז שווער געווען צו זאגן

איך, וואלף. דער ווארשעווער? יא, מענדל. ס'האט זיך דערהערט א קריץ פון א ריגל, די טיר האט זיך געעפנט, א בלאס געטאן א וואלקן מיט אויסגעווארעמט געלעגער מיט מענטשיש לייב. מען האט זיך געגעבן שלום אין דער פינצטער, מען האט זיך ארומגענומען ווי ברידער, און ווי מען איז זיך אזוי געשטאנען, זענען געפאלן ווערטער. א שווערע נסיעה? גראד א לייכטע. איז ווען פארן מיר קיין אומאן צום רעבן? אפילו מארגן. אין דער פינסטער האט מען גענומען צוביסלעך משקה, און אזוי אויף איין פוס האט מען זיך איבערגעגעבן וואס דער חסידישער קיבוץ מאכט דורך אין ווארשע, וואס ער מאכט אין בערדיטשעוו אין אומאן, און אז דעם שמיד'ס ווייב איז אריבער שלאפן אין קיך, זענען ביידע מאנסבילן אריין אין דעם אויסגעווארעמטן בעט און גלייך איינגעשלאפן.

אַלץ אַרום אים האָט זיך געװיגט און גענעפּלט די פֿעלדער, די לאָנקעס, דער צעהיצטער אָגער, דער בלעכענער יױזל, װאָס האָט זיך געבײגט אױף אַ הילצערנעם צעלעם און האָט אָפּגעטײלט די שׂררהשע פֿעלדער פֿון די פּױערישע, האָט גאָר אױסגעזען נעבעכדיק. בלױז דער גוטבאַזיצער איז געװען אױפֿגעהײטערט, ס'איז אױפֿגעגאַנגען אין אים אַ זיכערקײט. און נישט פֿון די פֿעלדער און לאָנקעס, װאָס ער האָט פֿאַרמאָגט, ניט פֿון די דערפֿער און בהמות, װאָס ער האָט פֿאַרמאָגט,

די שכנישע שטעט האבן אבער געוואוסט אז אברהם איז א איד מיט א ברייטע אפענע האנט, און די שכנישע שטעט האבן ביי אים געקראגן געהילץ, געלט, קארטאפל, און אז זיין בת יחידה נאנטשע איז קוים אלט געווארן זעכצן יאר

האט גאט אים געגעבן א בת יחידה, א וואויל מיידל. הייליגער רבי, אברהם טערזשער וויל, דער רבי זאל זיך מטריח זיין און אפקלייבן פאר מיין טאכטער א חתן א לערנער, אברהם טערזשער וויל אן איידים וואס זאל עסן עולמית קעסט, וואס זאל זיצן אין רו און לערנען. נדן גיב איך צען טויזענט גילדן. ר' אברעמל, וואס האט זעלטן א שמייכל געטאן, האט אויפגעהויבן דעם ברייטן ליכטיגן שטערן און האט זיך א רגע פארטראכט. דערנאך האט דער צדיק א שמייכל געטאן, ווי ס'וואלט אים אנגעשטאנען דער שידוך. אברהם, האב פאר דיין טאכטער א גוטן חתן בחור, ס'איז מיין רפאל'ס א שוואגער. זע און טו דעם שידוך, וועלן מיר ווערן מחותנים. ערשט נאך די תנאים האבן זיך פאר אברהם טערזשער אנגעהויבן די אמת'ע צרות. דעם חתן'ס צד, פארברענטע קאצקער חסידים האבן חרטה געהאט אויפן שידוך און אים געוואלט אפלאזן. ווי נאך לאזט מען אבער אפ א שידוך? א שידוך וואס ר' אברעמל טשעכאנאווער האט גערעדט? ווי נאך לאזט מען טאקע אפ אזא שידוך? איז דעם חתן'ס פאטער געפאלן אויף א המצאה און אנגעשריבן אברהם טערזשער אז ער קען נישט סילעקן די דריי טויזנט גילדן וואס ער האט צוגעזאגט דעם חתן נדן. איבערגעלייענט האט אברהם טערזשער געהייסן זאטלען א פערד. א שטאפעט האט זיך געטראגן צום חתן'ס עלטערן. קיין מניעה אין געלט. דער כלה'ס צד וועט אויך סילעקן דעם חתן'ס דריי טויזנט גילדן. ס'איז אנגעקומען א צווייטער בריוו. דער חתן האט נישט קיין געלט אויף כלה מתנות. פון הויף האט זיך געטראגן צום חתן א שטאפעט מיט כלה מתנות, א גאלדענע ארבעס קייט מיט אן אויבל, דימענטענע אוירינג ביז צו די אקסלען, בריליאנטענע פינגערלעך. ס'איז אנגעקומען א דריטער בריוו. דער חתן האט נישט קיין געלט אויף אן אויסשטייער אויף חתונה הוצאות. פון הויף האבן זיך געטראגן שטאפעטן.

און דאָווידל איז געווען פון די געהויבנסטע יונגעלייט אין קאָצק. ווי דער רבי האָט מיט אים געשמועסט אין לערנען, האָט ער געזאָגט צו זיינע לייב-חסידים, מען דאַרף דעם יונגנמאַן מקרב זיין, כ'זע אויף אים אַן אור. און די קאָצקער לייב-מענטשן האָבן גאָר אָנגעקוואָלן פון דאָווידלען, נישט בלויז מיט זיינע תורות, נאָר מיט זיינע גלייכווערטלעך האָט מען זיך אַרומגעטראָגן אין קאָצק, און ר' מענדעלע האָט אים אָפּגעגעבן כבוד,

ר' מענדעלע וואס איז געשטאנען דערלעבן האט אנגעקוואלן פון דאווידלען און געזאגט צום עולם, מיט אזא מנין יונגעלייט ווי דאווידל קען מען אי מתקן זיין די אייגענע נשמה אי הייבן דעם הימל, דאס האבן מיר געלערנט אין פשיסחא און דאס דארף אויך זיין קאצק. און אַז דאָס איז דערגאַנגען צו דאַװידלס פֿאָטער, האָט זיך בײַ אים אױפֿן קאָפּ פֿון פֿרײד געהױבן דאָס שטרײַמל. מיט אַזאַ זון קען מען הױך אָנשפּאַרן. און דו, דערפֿאַר װאָס דו ביסט אַ יורד, גײ, שטעל אַרײַן בידיים אַזאַ אָרון-קודש צו אַ רײַכן אַרענדאַר

אין הויף אין סאָד אין די שייערן האָבן קאַפּעליעס געשפּילט און עולם האָט געטאַנצט, אַזוי אויף דער חתונה, אַזוי אויף די שבע ברכות. דערנאָך איז שטיל געוואָרן אין הויף. אין גרויסן צימער מיט די פּאָליצעס ספרים, ענלעך אויף אַ בית-דין-שטוב, וואו דאַווידל איז געזעסן און געלערנט, איז גאָר שטיל געווען. אברהם טערזשער, זיין ווייב אסתר רבקה האָבן זיך געשפּיגלט אין איידעם. ס'יונגע ווײַבל האָט זיך געשפּיגלט אין מאַן. און דאָווידל? דאָווידל האָט זיך מער געמוחט ווי געלערנט. שעהן האָט ער געקענט אָפּזיצן איבער אַ שטיקל גמרא, איבער אַ פּסוק תּנך, איבער אַ שווערן רמבם. און אז קעמערלעך אין מח האבן זיך ביי אים גענומען עפענען, הונדערטער מחשבות האבן זיך גענומען שפארן אויף אים, האט ער געהאט דעם כח די אלע געדאנקען קריק צו פארשפארן אין די קעמערלעך, און אלץ אין אים האט זיך פארטיפט אין דעם איינעם פינטעלע אין דער מחשבה, צי ס'איז געווען א שווער שטיקל גמרא, צי א הארבער רמבם, צי א פסוק תנך. און נישט איינמאל. ווען ס'מוח'ן האט זיך פארצויגן ביז טיף אין דער נאכט אריין, איז אנגעלאפן ס'יונגע ווייבל מיט טענות, דאוויד'ל, צייט צו מאכן נאכט! און אז ער איז צומארגנס מיטן שפראץ אויף טאג שוין געזעסן איבער א גמרא, איז ער געווען אומצופרידן מיט זיך וואס ער פאשעט זיך אין הויף, און אז ער האט מיט קיינעם קיין ווארט נישט אויסצורעדן, גלעט ער זיך דעם בויך מיט א פאר בלאט גמרא, ער האט געבענקט נאך קאצק, און אז נאך שעה'ן מוח'ן זיך איז אים א שווערער ענין קלאר געווארן, דעמאלט האט ער זיך קיין ווינקל נישט געקענט געפינען פון צער און בענקעניש, און נישט קאצק האט אים אזוי געצויגן ווי די חבריא קדישא.

ער איז אריין צו די תלמידים און זיי געפרעגט, זאגט מיר, איך בעט אייך, וואו וואוינט גאט? כל הארץ כבודו. נישט אמת, האט דער רבי א זאג געטאן, גאט איז דארט װוּ מען לאַדט אים אײַן. אין גרױס פֿרײד זײַנען די תּלמידים שױן יענע נאַכט נישט געשלאָפֿן. זײ זײַנען אַװעק מיטן רבין אין װאַלד און זײ זײַנען קריק געקומען, איז שױן געװעזן גרױסער טאָג. דעם רבינס לײב-חסיד, הערש טאָמאַשאָװער, האָט זײ באַגעגנט מיט מוסר. יוסיף דעת, יוסיף מכּאוב, האָט דער רבי זיך אָנגערופֿן, הערסט, הערש? מען מעג אביסל קרענקען, אבי צו וויסן. און דא אין הויף האבן זיך געצויגן טעג, וואכן, חדשים, איין טאג ענליך אויפן אנדערן, און אז די חשוונ'דיגע רעגנס האבן אנגערוקט דריי פיר נאכמיטאג איז שוין צוגעפאלן די נאכט, איז איבער די פארגאסענע טארף-לאנקעס האבן געבלאזן ווינטן, אנגעקלאפט אין די פענסטער, זיך פארקליבן אין קוימען אריין מיט א געוויין, דעמאלט האט ס'הארץ ביי דוד'לען מיטגעוויינט. און יעדעס ביינדל האט זיך געריסן קיין קאצק. ס'איז שוין געווען נאכט ווען אברהם טערזשער איז אנגעפארן אויפן רייטוועגעלע אין הויף אריין. ס'האט אים נישט געארט וואס ס'רעגנט, ס'האט אים נישט געארט וואס ווינטן יאמערן. ס'עשירות, די משפחה, און דער עיקר דער איידים האבן אים געווארעמט, אים געפרייט. ער איז אנגעפארן מיט א שבח צום רבונו של עולם. א פאראבעק האט ביי אים איבערגענומען ס'פערד מיטן רייטוועגעלע, ער איז אריין אין קיך מיט א הארציגן קוש אין דער מזוזה און איז געבליבן שטיין. ס'ווייב מיט דער טאכטער פארוויינטע זיינען אים אנטקעגן געקומען. וואס איז? וואס איז געשען? דאווידל איז נישטא! האט זיך ס'יונגע ווייבל צעוויינט אויפן קול. וואס הייסט ער איז נישטא? איז אברהם טערזשער שוין אויך געווארן אומרואיג.

דער טלית-זאק האָט אויסגעזען אָנגעשוואָלן, ווי ס'וואָלטן אינעווייניק געלעגן צוויי טליתים, נישט איינער. אברהם האָט אים אַ טאַפּ געטאָן. וואָס ליגט דאָרט? אַ שטיין? אברהם טערזשער האָט געעפנט דעם טלית-זאַק, אַרויסגעשלעפּט פון דאָרט אַ ראָזעווע ברויט און זיך צעלאַכט. דאָס האָט ער געלאָזט הענגען דעם טלית-זאַק, מען זאָל זיך גלייך נישט כאַפּן, אַז ער איז נישטאָ. מיטן ברויט האט זיך מיטגעשלעפט א בריוול צום ווייב זי זאל אים מוחל זיין, ער פארט קיין קאצק צום רבי. נא, האט אברהם טערזשער פארצויגן ארום די לענדן דעם גארטל און זיך געקליבן דאוונען מעריב. דאכט זיך א למדן, א מוח מענטש, און נאך אלס א יונגל, ווען ער זאגט מיר אז ער וויל פארן נאך קאצק, שפאן איך איין א בריטשקע און כ'פאר מיט אים. נא! ער האט פעסטער פארצויגן דעם גארטל, געדאווענט אויפן קול ווי ער וואלט געוואלט דערמיט פארטרינקען דער טאכטער'ס געוויין, און צווישן דעם דאוונען האט זיך געפלאנטערט דאווידל'ס א ווערטל, איר הערט, שווער, א גארטל פאר א איד איז ווי א רייף פאר א פאס. א שבת נאכמיטאג. זומער. א שבת נאכמיטאג. אפגעזאגט פרק מיטן ברטנורא מיטן תוספות יום טוב האט דער טאטע מיך אוועקגעזעצט איבער שמונה פרקים להרמב"ם. צו פערצן יאר האב איך שוין געהאט געלייענט בערדיטשעווסקין. שוין געהאט געהערט פון ניטשע. דעם רמבם'ס פערטן פרק ברפואת חולי הנפש, ווי נאך צו היילן און געזונט צו מאכן א קראנקע נשמה, האב איך אפגעפרעגט. ס'איז מיר נישט געפעלן וואס די איינציגע רפואה פאר א קראנקער נשמה איז די גילדענע מיט, אדער ווי דער רמב"ם רופט עס המעשים השווים הממוצעים. ס'האט דעמאלט מיר אויסגעזען צו באלעבאטיש. דער טאטע וואס האט נישט געלאזט פאלן קיין שטויבעלע אויפן רמבם האט מיך אפגעפרעגט, איך האב נישט פארשוויגן און צוריק אפגעפרעגט, און אזוי א גאנצן נאכמיטאג, און אז דער טאטע אליין איז נישט צופרידן געווען מיט זיין אפפרעגן מיך, האט ער מיר א ווארט געטאן, וועסט עלטער ווערן וועסטו איינזען אז איך בין געווען גערעכט. דער טאטע האט א שפרייט געטאן איבערן רמבם דאס שנופטיכל, ער האט אוועקגעלייגט אויפן שנופטיכל איין פויסט, אויף דער פויסט די צווייטע, און אויף די פויסטן האט ער אנגעשפארט דעם שטערן. געהייסן האט עס, ער כאפט א דרימל, ווען אין דער אמת'ן איז ער שבת נאכמיטאג קיינמאל ניט געשלאפן. אדער ער האט געלערנט, אדער אריינגעקוקט אין א השכלה ספר. דאס כאפן א דרימל איז ביי אים געווען א מיטל נישט אין כעס צו ווערן. ווערט א מענטש אין כעס פארלירט ער דאס גלייכגעוויכט, גליטשט זיך אוועק פון דער גאלדענער מיט. דאס האט ער נישט בלויז געלערנט ביים רמבם, נאר ער האט עס אפגעהיט אין לעבן ווי ער האט אפגעהיט יעדן דין פון שולחן ערוך. כאטש כ'האב נישט איינמאל געהערט פון אים ס'קאצקער ווערטל. א מתנגד גלויבט אין שלחן ערוך און א חסיד אין השם יתברך. נאך שלש סעודות צווישן מנחה און מעריב ווען איבערן געדעקטן טיש זענען געווען אנגעווארפן ספרים טייל אפן טייל פארמאכט, טייל מיט די בלעטער אראפ ווי צעווארפן געווער נאך א מלחמה וואס האט אנגעהאלטן א גאנצן טאג, דעמאלט איז דער טאטע שוין געזעסן אן אויפגעהייטערטער.

שטיל, גאר שטיל. דער טאטע האט געעפנט דעם אבן השוהם און געבלעטערט, געבלעטערט. דערנאך האט ער גענומען פארלייען די הקדמה. ער האט די הקדמה פון אבן השוהם איבערגעזעצט אין אידיש, די מאמע זאל אויך פארשטיין. איך האב זיך אוועקגעזעצט ביי אן אפענעם פענסטער און זיך איינגעהערט. איך האב זיך געכאפט אז דער טאטע קוקט שוין נישט אריין אין דער הקדמה, ער ליינט פון אויסנווייניג. מיטאמאל האט ער א שאר געטאן פון זיך דאס ספר, א רוק געטאן פון הינטער זיך די פאטערשטול און האט זיך אויפגעשטעלט. דער טאטע, הויך און עטוואס געבויגן, די לאנגע פיס באוועגליכע וואס שפרייזן ביים לערנען, וואס קענען אפשפרייזן צווישן די וועלדער און פעלדער מיילן, די באוועגליכע פיס שטייען שטיל, טוען זיך קיין ריר נישט, דורכן גאנצן דאווענען.

וועגן אַן עלטער-עלטער-זיידן מאיר, ער האָט דערציילט וועגן רמא, וועגן תוספות יום-טוב, וועגן חכם צבי, וועגן דער מומע איידל, וועגן דער מומע מירל. און אין דעם שבתדיקן בין-השמשות, וואָס איז פֿול געווען מיט גערויש פֿון פֿעלדער און לאָנקעס, פֿול געווען מיט שאָטנס, מיט ווייטן געקלאַנג פֿון קלויסטער-גלאָקן, אין דעם בית-השמשות האָט זיך פֿאַרבייגעטראָגן שטעט

וואס האט נאך די שבע ברכות איבערגעלאזט ס'יונגע ווייב, אריינגעלייגט אין זיין טלית זאק וואס איז געהאנגען אויף דער וואנט א ברויט, מען זאל זיך גלייך נישט כאפן אז ער איז נישט דא, און מיט טלית און תפילין האט ער זיך צופוס געלאזט גיין קיין קאצק. אדם'ס פאטער, א מסנגד, איז געזעסן נאכ'ן זון שבעה.

כ'האב זיך דעמאלטס געגרויסט מיט מיין טאטן, כ'האב אים מקנא געווען וואס ער איז אזוי קלאר אין די אלע צווייגן און צווייגעלעך פון זיין משפחה, ער איז אזוי קלאר געווען אין דעם אפשטאם אז ער האט אפילו געפונען גרייזן אין דעם לאסקער רב'ס הקדמה צום אבן השוהם, ס'איז גענוג געווען אן איידעם זאל הייסן ווי דער שווער און א דור איז פארשוואונדן. און ווי גע'ערגערט האט זיך דער טאטע ווען ער האט געלייענט אז דעם מהרשא'ס ישיבה אין פויזן וואס זיין שוויגער און דעם טאטנ'ס עלטער עלטער מומע איידל האבן אויסגעהאלטן איז אונטערגעגאנגען ווען די מומע איידל איז געשטארבן. ער האט גאר אויפגעוויזן אז די ישיבה איז אנגעהאלטן געווארן איבער צוויי הונדערט יאר נאך איידל'ס טויט אנגעהאלטן ביז נאך ר' עקיבא אייגער. די מאמע וואס האט געשטאמט פון פשוטע דארפסלייט האט געשוויגן, זיך מיט קיין ווארט ניט אנגערופן, ווי דעם טאטנ'ס יחוס וואלט איר נישט אנגעגאנגען. זי איז געזעסן אין אפענעם פענסטער, האט שטיל פארצויגן א פויליש ליד וועגן א פארכישופטן מילנער.